טייערע ברידער, אונז וועלן לערנען אביסל פרשת עקב פון די זוהר הקדוש, וואס מען קען זיך לערנען פון די פרשה. ס'איז טאקע נישט דא אדער נישט דא כמעט קיין גוף ספר הזוהר אויף פרשת עקב, אבער ס'איז דא פון די ספר רעיא מהימנא וואס מען האט געדרוקט על סדר הזוהר, איז דא אסאך דברי תורה אויף פרשת עקב, און נישט סתם נאר זייער וויכטיגע דברי תורה, זייער וואס מען לערנט זיך פון דעם אסאך, ווער ס'לערנט די כוונות, די מקובלים באופן כללי, איז זייער עקסייטעד וועגן געוויסע זאכן וואס שטייען אין די פרשה, און ס'איז ענינים הנוהגים בכל יום, אפשר מאה פעמים ביום, הונדרעט מאל א טאג, מאה ברכות. און עס איז אוודאי דא אין דעם, אויב עס איז דא הונדרעט ברכות א טאג, איז דא אין דעם זיכער הונדרעט וועגן ווי אונז זאגן אלעמאל, יעדע פרשה אין די תורה, יעדע ברכה, יעדע מצוה, איז א עולם בפני עצמו, עס איז דא א תנועה בפני עצמו, א ניגון בפני עצמו, א ריקוד בפני עצמו. א סארט לעבן בפני עצמו, עס קען מחיה מתים זיין, פון ממוות לחיים בפני עצמו, יעדע שטיקל, יעדע כל העושה מצוה אחת מטיבין לו ונוחל את הארץ, דאס איז זיכער נישט דא די צייט און נישט דא די מוחין, ריכטיג? אדורכצוגיין די גאנצע זאך און ווער ס'וועט לערנען כוונת הארי איז דא זייער באריכות, יעדער איינער וואס לערנט כוונת רשש ווייסט פון מטבע ברכה וואס איז איינע פון די קאמפלעצירטע כוונות הגם מ'דארף עס לכאורה מכוון זיין הונדרעט מאל א טאג אדער נישט ממש הונדרעט אסאך מאל, איז דא זייער אסאך זיך מתבונן צו זיין אויף דעם, זייער אסאך אויפצולעבן אין דעם, ס'דאך א זאך וואס. געשעט זייער אסאך און מ'דארף עס אביסל אויפלעבן, אביסל אויפלעבן די די ענין פון ברכות, די ענין פון מאה ברכות, און בכלל וואס דאס מיינט צו בענטשן די אייבערשטער, געבן א ברכה פאר פאר די אין סוף. לאמיר אנהייבן אביסל כדרכנו פון די פשט פון די סיפור הדברים. מען וועט אריין קוקען אין זוהר זעהן וויאזוי די זוהר שטעלט עס פאר, און אויב מען וועט האבן צייט אריין גיין אויך אין די פרטים וואס די זוהר שטעלט פאר, וואס די וואס מיינט ברוך וואס מיינט אתה, וואס איז די חילוק פון ברכת הנהנין מיט ברכת התורה, מיט ברכת קריאת שמע, מיט ברכת תפילה, לפי וואס מוז קענען. איז ערשטע זאך גיין אונז צו די תורה, די מקרא. תינוק, תינוק, תינוקות של בית רבן וואס לערנען מקרא קענען אויך גוט וויסן. ס'איז דא א פרשה אין פרשת עקב, אזוי ווי אונז לערנען אלעמאל, מען דארף לערנען א יעדע באנטש פסוקים אויף אמאל, מען קען נישט, אנדערש פארשטייט מען נישט די מעשה. און ס'הייבט זיך אן אולי פרק ח', מער ווייניגער, מען קען אפשר זאגן פון אנהייב פרשה, ס'איז אזוי ווי א ענין וואס מען קען רופן באופן כללי ברכות וקללות. אזוי רופט מען עס אסאך מאל ווען מען קומט צום סוף, פרשת כי תבוא אדער פרשת בחוקותי. ס'איז דא אין די תורה אזא זאך וואס הייסט ברכות וקללות, און ברכות וקללות הייסט, והיה עקב תשמעון, וואס שטייט, ושמר ה' אלהיך לך את הברית, ו, וואס שטייט בפירוש ברוך תהיה, וועסט זיין געבענטשט, וועסט זיין געבענטשט מער פון אלע פעלקער, אבער וועסט זיין געבענטשט, דאס הייסט ברכה. די זעלבע זאך פארקערט, וואס שטייט שפעטער, והיה אם שכוח תשכח, איז אבד תאבדון אזוי ווי ער זאגט ער פירט אויס עקב לא תשמעון, ס'איז דא עקב תשמעון איז דא אויך עקב לא תשמעון סוף פרשה וואס געשעט ווען מען וועט נישט פאלגן דאס הייסט געווענטליך קללה דאס הייסט דאס איז פארקערט פון ברכה שטייט אפשר נישט דא די ווארט קללה אין די פרשה אבער דאס איז די ווארט פון ברכה קללה. יעצט אין די פרשה וואס שטייט טאקע די לשון ברכה שטייט טאקע ברוך תהיה וברכך מכל העמים וברכך והרבך אנטשולדיג וברכך והרבך ברוך תהיה שפעטער אין די תורה שטייט ממש בפירוש ברוך אתה בעיר ברוך אתה א גאנצע ריבוי ברכות די ווארט ברוך ביסט געבענטשט דאס איז עפעס א גרויסע כלל א גרויסע מרכז פאר די ענין פון די צד הטוב פון די די גוטע צד פון די תנאי וואס די תורה איז געבויט אויף דעם בפרט אין ספר דברים איז דא א געוויסע אזוי ווי אונז זאגן ס'דא געוויסע יעדע פרשה האט זיך זיין אייגענע נקודה זיין אייגענע הדגשה וואס ער איז מדגיש וואס וואס רעדט ער טאקע וועגן. אמאל רעדט מען פון עבודה זרה, עס קען זיין אז ס'דא מפרשים וואס לערנען אז משפטים האלה גייט אויף וואס שטייט פריער אין סוף סוף פרשת ואתחנן, די ענין פון משמיד זיין די עבודה זרה, די ענין פון נישט נאכגיין נישט מתחתן זיין מיט די גוים און אזוי ווייטער. אבער אז מען קוקט לפחות אין די צווייטע פרשה פון עקב, די פרשה וואס שטייט כל המצוה אשר אנכי מצוה מצוך היום תשמרון לעשות למען תחיון ורביתם, דאס הייסט דאס איז די ברכה, זעט מען אז די ווארט די זאך וואס די תורה וויל איז אינטערעסירט אין דעי אין דעי שטיקל תורה, און מען קען זאגן וואס ער זוכט וואס ער רופט, וזכרת. את כל הדרך וזכרת, וועסט געדענקן, געדענקן די אשר הוליכך ה' אלקיך במדבר, אז דו ווייסט כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם, און מען קען זען זייער קלאר אז דאס איז די אזוי ווי די צוויי צדדים, אזוי ווי מען קען זאגן א ברכה, מען קען זאגן עסט היטן נישט שבת, עסט היטן יא שבת, מען קען זאגן עסט לערנען תורה, עסט נישט לערנען תורה, ס'איז דא אסאך וועגן פון זאגן אזוי ווי וואס איז די גוט, וואס איז די טוב, און וואס איז די רע, יא, און עס איז גוט עסט זיין געבענטשט און רע עסטו זיין געשאלטן. און דא וואס ער זאגט איז, ס'איז די זאך וואס איז וואס איז באזארגט איז אז ווי ער זאגט ושכחת, וועסט אנקומען, וועסט אנקומען אין ארץ ישראל, השמר לך, שטייט השמר לך פן תשכח את ה' אלקיך, און וואס עט דעמאלטס געשען לבלתי שמור מצוותיו, און אזוי ווייטער, און פון ווי עט קומען די שכחה, דאס הייסט וואס איז די אפאזיט פון די שכחה, ס'איז דא אזויווי א גוטע חלק, און די גוטע חלק. איז וואס ער זאגט. א מינוט פריער, די פסוק פארדעם. וועסט אנקומען אין ארץ ישראל וואס איז אזא געוואלדיגע פלאץ, ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך, דאס הייסט דאס איז אין אנדערע ווערטער, דאס וואס עס שטייט דא וברכת את ה' אלוקיך לפי סדר הפרשה, לפי וואס אונז לערנען די מעשה וואס די פרשה לייגט אראפ, דאס הייסט עסט קומען און עס וועט זיין אלץ גוט, און דאס בענטשן, ה' אלוקיך זאלסט נישט פארגעסן, און עסט מיינען אז. די אייבער האט זיי מאכט כי כוחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה זאלסט ניין זאלסט געדענקען וזכרת את השם אלקיך ניין אויב עסט והיה אם שכוח תשכח אויב עסט פארגעסן עט זיין די עקב אשר לא תשמעון עט זיין די צד צד הלא די צד הקללה דאס הייסט אז די ברכה דאס וואס אונז זאגן און דאס די ווארט די פסוק וואס אונז פרעימען היינט וואס אונז טראכטן וועגן דאס די פסוק וואס שטייט דא אינמיטן ואכלת ושבעת וברכת. וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. דער פסוק איז אזוי ווי די וואס געשעהט ווען מען איז ווען מען איז זוכר, מען איז נישט שוכח, מען איז נישט נישט פארגעסן, נישט מען האט נישט פארגעסן די וואס איז געשעהן, מען האט זיך נישט איינגערעדט אז ורם לבבך ושכחת, האסט נישט געמיינט אז ביסט עפעס א כח, ניין האסט געדענקט אז ביסט פון די מדבר, דו ביסט דו ביסט נישט בכוחך צו טוהן דאס חיל הזה, דאס איז די. קלאר זעט מען קלאר פון די פרשה דאס איז די זאך וואס ער רופט וברכת. און אזוי קען מען פארשטיין פשוט אזוי מען זאגט פשוט אסאך מאל ברכות וואס איז דא א ענין וואס הייסט לברך את ה' מען דארף טראכטן וועגן דעם ערענסטער א מינוט, די עיקר ווארט איז אז דאס איז אזוי ווי הכרת הטוב אזוי ווי געדענקן געדענקן כי ה' אלוקיך הוא הנותן לך כח לעשות חיל נישט נישט פון זיך אליינס, נישט בכוחך, אזוי ווי דער פסוק אין דברים איז זייער פארנומען. נו, דארף מען זיך פרעגן, אויב וואלט דאס געווען די ווארט, וואלט דאך געקענט שטיין די פסוק, ואכלת ושבעת, וזכרת את השם אלוקיך, יא? ס'איז אפילו כמעט די זעלבע ווארט, יא? וזכרת, וברכת, נאר א חילוק פון א ז' מיט א ב', יא? ס'שטייט אבער נישט וזכרת, דאס וואלט געווען די פשוט'ע פשט אז ס'שטייט נישט אזוי. שטייט וברכת את ה' אלקיך. און דא ליגט א זייער א גרויסע זאך, נישט קיין קליינע זאך. ווען מיר קוקן למשל אין רבינו בחיי אויף די פסוק זאגט ער אז ס'דא על דרך הפשט פון די ענין פון ברכה און ס'דא על דרך הסוד על דרך הפנימיות על דרך האמת. דרך הפשט איז אז ברכה איז די טייטש הודאה אזוי שטייט אין רבינו בחיי דא אויפן פלאץ. דרך הפשט אז ברכה איז טייטש הודאה, דאנקען, אין אנדערע ווערטער זאגט ער ברכה איז צורך הדיוט, צורך בני אדם, דער אייבערשטער האט דיר געגעבן, מוזט דו, געדענקסט אים, דו דאנקסט אים, דו געדענקסט צו זאגן א טענק יו, יא. על דרך האמת אבער איז נישט אזוי פשוט, ווייל על דרך אמת. איז עומד אויף די אויף די זאך אז עס שטייט נישט והודית והודית לה' אלקיך, עס שטייט נישט ואמרת תודו וזכרת, עס שטייט שטייט אנדערע שפעטער וזכרת, אבער עס שטייט נישט אין די פסוק וזכרת, עס שטייט וברכת. און אזוי ווי רבינו בחיי מערקט אן, דאס איז א זייער זייער א זעלטענע פסוק, ס'איז נישט דא, ס'איז דא זייער אסאך מצוות, זייער אסאך ענינים וואס שטייט אין די תורה מען זאל טוהן, מען זאל טוהן דאס, מען זאל טוהן יענץ, דאס אז מען זאל מברך זיין את ה', מען זאל בענטשן דער אייבערשטער, שטייט אזוי לפי דעתו, לפי וואס שטייט אין כל תורה כולה איינמאל, אין גאנצע תורה, אלע תריג מצוות און אלע פינף חומשים, ס'דא אסאך זאכן וואס א מענטש טוט, אלעס טוט דאך א מענטש צוריק צו די אייבערשטער, יא? איך געב דיך די גאנצע תורה, איך געב דיך דיין לעבן, איך געב דיך אלעס און דו געבסט מיך צוריק מצוה, דו טוסט וואס איך בעט און אזוי ווייטער. און שטייט עסט נישט גיד הנשה און עסט נישט קיין גדי בחלב אמו און היט שבת און אזוי ווייטער די אלע זאכן יא, ער זאגט איך האב דיך ארויסגענומען פון מצרים, היט שבת. טוט די אלע זאכן דו זאלסט מיך בענטשן, וברכת את ה' אלקיך שטייט קיינמאל נישט, נאר איינמאל אין פרשת עקב שטייט וברכת ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך. און אז מען טראכט אריין איז נישט סתם נישט סתם א קשיא, ס'איז נישט סתם א נישט סתם א אז שטייט איינמאל איז גענוג אז שטייט איינמאל. טראכט אריין קען מען זען צוויי זאכן, קודם כל מען קען זען אז באמת פאסט נישט. אויב מען טראכט, אויב מען קוקט אין די גאנצע חומש ברכה, די מושג ברכה, די די זאך פון זיין געבענטשט, אזוי ווי מ'האט שוין געוויזט, שטייט אסאך מאל, מען קען אין א געוויסע זין זאגן, כל תורה כולה שטייט אויף די ענין פון ברכה, מ'קען אנהייבן פון די אבות, ואברכה מברכיך, די אייבערשטער זאגט דאך והיה ברכה, געבט די ברכה צו אברהם, ויברך אלהים את אדם, ויברך אלהים את נח, די גאנצע ענין פון ברכה וואס מען לערנט ספר בראשית, טאטעס בענטשן זייערע קינדער, ס'איז דא א ברכה, ברכה הייסט, דאס איז די פרשה פון די אבות, שפעטער אז מען גייט אין ספר שמות, ויקרא, די גאנצע ברית וואס די אייבערשטער האט געמאכט מיט כלל ישראל איז די ענין פון ברכה יא, ובירך, אזוי ווי ס'שטייט בקיצור אין ספר שמות וברכת ועבדתם את ה' אלקיכם, פרשת משפטים, ועבדתם את ה' אלקיכם ובירך את לחמך ואת מימיך. נאר אז נישט פארשטייט מען אז נישט, אזוי ווי שטייט את הברכה ואת הקללה, יא, זייער פעימעס פסוק לעצט נעקסטע וואך, איך גיב דיך ברכה און קללה, דאס איז דאך די כל גאנצע זאך, יעצט אין די אלע פלעצער, ווער גיבט ברכות? וואס וואס מיינט דאס? וואס ווי ווי קען זיין ברכות? ווי שטייט איין ברכות? ברכות איז א זאך וואס א מענטש באקומט, וואס דער אייבערשטער גיבט פאר אים, ס'איז גוט, דאס הייסט אז ביסט געבענטשט, וואס מיינט א געבענטשטע מענטש? ס'גייט אים גוט, דאס הייסט געבענטשט, אזוי ווי א כללית'דיגע וועג פון זאגן, ס'גייט אים אלעס גוט, איינער וואס איז נישט קיין געבענטשטע מענטש, איז א געשאלטענע מענטש, אלעס גייט אים שלעכט, ס'גייט אים ארור אתה בעיר, ארור אתה בשדה, ארור טנאך ומשארתך, אלעס איז ארור, דאס הייסט דאך א ברכה. יעצט פארשטייט מען אליינס אז דאס איז נישט קיין זאך וואס מען קען צוריק לייגן, קענסט נישט צוריק ברענגען דאס, ס'ריפלעקט זיך נישט צוריק. אויב די גאנצע איידיע וואס אונז זאגן איז דאך אזוי ווי כאילו דער פשט זאגט אז וזכרת את השם אלקיך געדענק אז נישט דו טוסט עס נאר דער אייבערשטער טוט עס, איז דאס די פארקערט פון ברכה, די פארקערט פון דו קענסט וברכת דו קענסט בענטשן די אייבערשטער דאס האט איך יעצט געזאגט אז א ברכה איז די טייטש אז דו קענסט נישט בענטשן די אייבערשטער אז די אייבערשטער בענטשט דיך, דו קענסט נישט, נישט כחי ועוצם ידי עשה לי החיל הזה נאר דער אייבערשטער טוט עס. איז וואס איז דאס וברכת את השם אלקיך? וואס א מין וויאזוי קען דאס אפילו זיין? ס'מאכט אפילו פונקט פארקערט ס'מאכט נישט קיין טראפ סענס. די גאנצע מושג איז דאך אז די אייבערשטער בענטשט א מענטש, א מענטש, א מענטש בענטשט נישט קיינעם נישט, א מענטש בענטשט נישט גארנישט, א מענטש ווערט געבענטשט, א מענטש איז א ברוך נישט א מברך. און אוודאי אויב מען קוקט אריין אין למעשה, דאס הייסט נישט אין די מצוות נאר אין די סיפורים, אין די מעשיות, קען מען יא זען אז מענטשן זאגן, שם האט געזאגט מלכי צדק, ברוך אל עליון, מ'זעט אליעזר עבד אברהם ברוך השם אלהי אדוני אברהם, אזוי ווייטער. ס'איז דא, ס'איז א זאך, זעהסטו אז דאס אז א מענטש זאגט ברוך השם, ס'איז א נארמאלע זאך, אין תהלים שטייט טויזנט מאל ברוך השם. מ'דארף זיך אבער, עס איז נישט בחינם אבער עס איז נישט דא אזא מצוה, עס איז נישט, ס'איז נישט, ס'איז נאר דא איין מאל אזא זאך, יעצט דאס איז די צווייטע הערה וואס מ'דארף דא עומד זיין, נישט נאר אז עס איז נישט דא קיין איין אזא מצוה, עס איז טאקע דא אזעלכע, מ'זעהט אז מ'טוט עס אבער עס איז נישט קיין אזא מצוה, ס'איז אויך נישט דא קיין איין מאל די מצוה. דאס איז דאך א דבר פלא וואס גייט דא פאר. און אוודאי ווער ס'ווייסט וויאזוי חזל נעמען ארויס מצוות פון די תורה ווייסט אז נישט נישט אזא גרויסע חידוש בפני עצמו אבער מ'דארף דאך עומד זיין אויף דעם. יעדער איינער וואס האט געלערנט מסכת ברכות ווייסט מנין לברכת המזון מן התורה שנאמר ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך. וברכת איז פּשט אַז עס איז נאָר לאחריו, אפשר לפניו לערנט מען אויס פון אַ קל וחומר אָדער פון אַ סברה, און אזוי ווייטער, אפשר אנדערע ברכות, אבער דאס איז די איין די מן התורה, די מקור מן התורה איז נאר די פסוק, דאס איז די מקור פון הלכות ברכות, מסכת ברכות, ווי שטייט מסכת ברכות? אדער לפחות ברכת הנהנין, דארף טראכטן אז מ'רעדט וועגן ברכת המצוה, וועגן ברכת, אזוי ווי ברכת קרישמע, ברכת השבח, אפשר אויכעט. שטייט דא יעצט איז דאס אויף שטייט דא מפרשים מערקן שוין אן אלע אלע ראשונים אלע מפרשים אז ליינסט די פרשה זעסטו נישט אזא מצוה שטייט בכלל נישט אז מ'גייט דא האבן בכלל די פרשה איז בכלל נישט קיין פרשה פון מצוות ס'איז א פרשה פון מ'קען עס רופן מוסר אזהרה וועסט היטן די מצוות אז עס וועט דיר גיין גוט און עס וועט קומען ואכלת ושבעת וברכת און טאמער נישט וועסט פארגעסן עס וועט זיין עס וועט זיין צרות דאס איז וואס עס שטייט אין די פרשה לכאורה אנדערע ווערטער. מיר אביסל ארויסהאבן וואס וויאזוי וואס מ'זאגט דא. די וברכת וואס עס שטייט אין די פרשה, אין די פסוק, איז בפשטות בכלל נישט טאקע, אפילו דא איז נישט קיין זאך וואס דער מענטש טוט. וואס ער מיינט צו זאגן איז, אפשר מיינט עס אז ער ער וועט זאגן ברוך השם, אבער די ווארט איז נישט ואכלת ושבעת ותברך, ס'שטייט נישט אזוי, ס'שטייט נישט ווען והריני נותן לך עוד מצוה שתגיד ברכת המזון, שתגיד ברכת הנהנין, ס'איז נישט דאס דער פשט הדברים, פשט הדברים איז ס'איז א חלק פון די סיפור. זאלסט וויסן די אייבערשטער ווי דער השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה, און ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך, דאס הייסט ער ברענגט עס צו זיין צופרידן, דאס איז אנדערע ווערטער, מען קען קען טייטשן, וואס טייטשט וברכת, וועסט טאקע זיין צופרידן, וועסט אפילו זאגן שכוח, אבער דאס איז נישט קיין חיוב, נישט פשט, שטייט דא, איך ברענג דיך אין ארץ ישראל זאג שכוח, שטייט איך ברענג דיך אין ארץ ישראל און וועסט זיין צופרידן, השמר לך זאלסט נישט מיינען אז מען קען פארגעסן די מצוות, מען קען פארגעסן השם אלוקיך און אזוי ווייטער, דאס איז די עברי טייטש. נאר חזל לפי לפי דרכם האבן געמאכט פון דעם א מצוה. געמאכט פון דאס נישט א מעשה אז די וועסט, נישט אז די וועסט נאר אז די זאלסט, אבער אסאך מאל טוען זיי דאס, נישט די וועסט, נישט שמע ישראל די זאלסט הערן די וועסט הערן, כ'ווייס, אדער די זאלסט, די זאלסט ווען די האסט געגעסן און די ביסט געווען זאט, זאלסטו בענטשן. זאלסטו מאכן ברכת המזון. כ'מיין אונז האבן שוין אפשר גערעדט וועגן דעם א אנדערע מאל. אבער אין די קאנטעקסט פון וואס אונז רעדן יעצט. הייסט עס אז די די די מדרש די א מדרש הלכה עס לערנט ארויס פון דעם א הלכה. ס'טוט בעצם די זעלבע ונהפוך הוא, וואס אונז פרובירן דא עומד צו זיין אויף בכלל. ס'נעמט א זאך וואס בפשטות די וברכת איז א חלק פון די, פון די הבטחה, פון די שכר טוב, ס'איז פשוט א המשך פון די גאנצע זאך, און ס'מאכט פון דעם נישט א זאך וואס מ'טוט צו דיך, נישט א זאך וואס די אייבערשטער טוט צו די מענטש, נאר א זאך וואס די מענטש טוט צו די אייבערשטער. וברכת איז א נייע בוך, א חיוב, אזוי ווי א פארגעס די ניגון, מ'האט גאנצע צייט געליינט די פרשה אין איין ניגון, יעצט טויש די ניגון, וברכת און די זאלסט בענטשן, זאלסט זאגן ברכת המזון. איז דאס הייסט דאך אז. שוין פון די מדרש, שוין פון די די תנועה, די אקט וואס די מדרש טוט, וואס ער נעמט די פרשה און ער מאכט פון דעם און ער לייגט עס אריין, דארף איך פארשטיין די אימעדזש אלעמאל פון מדרש, וואס ער לייגט אריין די גאנצע סיפור, די גאנצע זאך וואס הייסט די ברכה וואס קומט אזוי ווי אראפ אויף די וועלט, וואס מען בענטשט, מען בענטשט די אידן, מען לייגט זיי אין ארץ ישראל, און ס'לייגט אריין די גאנצע פאוער, די גאנצע. יצירה, די גאנצע כח, לייגט עס אריין און ס'דרייט עס אזוי אויס, ס'מאכט פון דעם א מצוה, דו זאלסט, און נישט נאר א מצוה, ס'מאכט עס א זאך וואס דו טוסט, און צו וועמען טוסטו עס, צו די אייבערשטער, כאילו געווענליך, נארמאל איז די אייבערשטער דער מברך, דא איז דער מענטש דער מברך, פונקט, ס'איז ממש ונהפוך הוא.

לברכא ליה לקודשא בריך הוא צו בענטשן די אייבערשטער אויף יעדע זאך וואס א מענטש האט הנאה אין די וועלט, און אזוי ווי די זוהר ברענגט לשון די גמרא, ואי לא טאמער נישט, נקרא גזלן לגבי קודשא בריך הוא, אזוי ווי ס'שטייט א פסוק, גוזל אביו ואמו חבר הוא לאיש משחית, יא עפעס אזוי, גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית. און די גמרא אין ברכות דארט האט געזאגט א געוואלדיגע פלאדיגע דרשה. איז א חלק פון די זעלבע פעולה. די גמרא זאגט כל הנהנה אמר רבי חנינא בר פפא שטייט אין די גמרא כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה. כאילו גוזל להקדוש ברוך הוא ולכנסת ישראל. שנאמר גוזל אביו ואמו ואומר אין פשע חבר הוא לאיש משחית. ווער איז אביו? הקדוש ברוך הוא. ס'שטייט הלא הוא אביך קנך. ווער איז אמו? כנסת ישראל. שטייט שמע בני מוסר ואל תיטוש תורת אמך. דאס הייסט חבר הוא לאיש משחית, ר' חנינא בר פפא חבר הוא לירבעם בן נבט, שהשחית את ישראל לאביהם שבשמים. יא ממש. אין אנדערע ווערטער, דאס דא קומט מען עפעס אפשר אביסל צום ווארט, שוין פון די פון די מדרש, זעט מען אז די, ס'איז דאך א פלא, די די גמרא, ר' חנינא בר פפא האט געזאגט אז ווער עס מאכט נישט קיין ברכה, וועמען טוט ער אפ? טוט אפ די אייבערשטער, טוט אפ נישט קודשא בריך הוא וכנסת ישראל, ער גנב'עט פון אים עפעס, קוקט אריין אין רשי, רשי זאגט וואס גזל'ט ער פון הקדוש ברוך הוא, ער גנב'עט אים זיין ברכה, ס'קומט דאך אים א ברכה, און ער נעמט גיבט אים נישט די ברכה, איז ער א גזלן, יא, דאס איז לפחות רשי'ס פשט. וואס גנב'עט ער פון כנסת ישראל זאגט רשי, ווייל מען מאכט נישט קיין ברכות וועט קומען א עונש. שחטאו הפירות לוקין ממילא אז ווייל דו טוסט נישט די מצוה גנב'סטו פון פון כלל ישראל פון כנסת ישראל כפשוטו. אפשר נאך א הבנה אין דעם וואס שטייט אין אנדערע מפרשים וואס האט צוטוהן מיט מיט די ענין איז אזוי ווי שטייט אין די גמרא אויך דארט א סתירה שמים שמים להשם והארץ נתן לבני אדם די גמרא זאגט כאן קודם ברכה כאן לאחר ברכה יא? האבן מיר א מינוט פריער אין די גמרא. ס'איז לכאורה משמע פון די סמיכות הגמרא אז מ'מיינט אפשר מער דאס. שטייט השמים, להשם הארץ ומלואה און שטייט הארץ נתן לבני אדם. ווען האט ער געגעבן די ארץ? לאחר ברכה האט ער געגעבן די ארץ לבני אדם. ממילא פארשטייט מען אז איינער וואס איז. נהנה בלא ברכה, איז ער א גוזל אביו ואמו, דאס הייסט, פאר די ברכה באלאנגט עס פאר די אייבערשטער, נאך די ברכה באלאנגט עס צו דיר, אז דו עסט פאר די ברכה ביסטו א גזלן, האסט גענומען וואס איז נאכנישט דיינס. פארשטייט זיך אז דאס איז דאך אלץ דאך אלץ מדרש פליאות, דאך אלץ. נישט קיין זאכן וואס מען דארף פארשטיין דאך הא גופא קשיא וואס מיינט דאס בכלל? פאר די ברכה איז עס דאך ווייטער נאכאמאל פארקערט, ס'איז נאכאמאל פונקט פארקערט, אונז זאגן דאך אז א ברכה על פי פשט מיינט אז מען אנערקענט אז ס'איז נישט דיינס, זאגסטו פונקט פארקערט, און נאך די ברכה איז ווערט עס דיינס, וואלט איך געדארפט זאגן פארקערט, א גוי, ער איז א גזלן. ווער ס'מאכט נישט קיין ברכה, ווער ס' ווער ס' ווער ס'מאכט נישט קיין ברכה ער איז ער איז א גזלן יא ווייל ער מיינט עס איז די אייבערשטער'ס, ווער ס'מאכט יא א ברכה איז נאך א גרעסערע גזלן ווייל ער זאגט דאך אז עס איז די אייבערשטער'ס נאך דעם עסט ער עס, וואס א מין זאך איז דאס?

נאכדעם וואס דו מאכסט א ברכה, נישט נאר די, נישט טייטש, נישט פשט אזוי ווי על פי פשט דו אנערקענסט אז ס'איז די אייבערשטער'ס, ניין. דו כביכול דו געסט פאר דער אייבערשטער די שפע, דו געסט פאר די, די, די אייבערשטער הייסט פאר די ז"א פון אצילות, פאר די תפארת פון אצילות געסטו די שפע וואס הייסט, ער רופט שפע, שפע חיים, נאכדעם האט ער וואס צו געבן פאר דיך. אין אנדערע ווערטער כביכול אויב די שפע וואס א מענטש עסט קומט פון די שם הוויה עס קומט פון הוויה אלהיך דארף מען זיך פרעגן פון ווי איז עס אנגעקומען צו הוויה אלהיך ווי איז עס אנגעקומען דא עס קומט אן דא דורך די ברכה די וואס די די ברכה וואס די מענטש מאכט דעמאלטס געבט ער עס פאר די אייבערשטער דעמאלטס באקומט די שם הוויה די שפע נאכדעם וואס עס געבן פאר די שם הוויה די שפע איז אוודאי קען די שם הוויה משפיע זיין פאר דיך אויכעט. ואין מקור אן ארוך באנש ב אין מילין, מהאי מקורי לו, פון די מקור העליון, וואס בארכו אין כל מיני דרגי מקורים, וואס מעלין און ארכה כלל, און וואס בארכו כיל ק חו ד. נאר זאגט ער זיי דארפן דעם דעם מכוון זיין. דארפן מכוון זיין אז די ברכה. איז איינס איז פאר די אכילה איז דאך לפחות אז מיר רעדן פון ברכה שלפניו און ברכה לאחריו איז אן אנדערע זין המברך את ה' וברכת את הוויה אלהיך וואס טייטש אז די ברכה שטייט העכער הוויה אלהיך, פאר הוויה אלהיך, פון ווי באקומט די הוויה אלהיך די שפע די חיות צו געבן פאר די מענטש, זי באקומט עס פון די ברכה, אויב דו מאכסט נישט קיין ברכה ביסטו מפסיד די שפע, עס איז אמת'דיג עס איז נישט געקומען פון אין ערגעץ נישט, דאס איז גוזל איש משחית וועט גוזל אביו ואמו לויט די טייטש איז די טייטש, עס איז ראדיקאל אבער אזוי שטייט, זאגט ער, אז. ער האט אליינס נישט וואס צו עסן כביכול, דאס איז די זוהר'ס משל פון קינדער דיתברכון אבהן ובנין כלא כחדא, די טאטע און די זוהן דארף מען בענטשן, אין אנדערע ווערטער כביכול, דאס איז דאך די מעשה וואס די זוהר פארציילט, אויב כאילו אונז זענען די קינדער, די אייבערשטער איז די טאטע.

איז דאך דא אזויווי א הלכה, מ'קען דאך טראכטן פון כיבוד אב וואס האט אזא ענליכע פאראדאקס. איז דאך דא אזא הלכה, לפחות ווען די קינדער זענען שוין גדולים, יא ווען זיי זענען קליין איז עס שוין אסור, מען טראכט אריין גאנץ אבער א קינד. ער זאגט פאר זיין טאטע וואס צו טון, נישט נאר ער זאגט אים וואס צו טון, דאס הייסט ער געבט אים. א קינד איז דאך מחיוב מכבד צו זיין זיין טאטע, וואס הייסט ער איז מכבד זיין טאטע? מיינט עס נאר אז מען ערקענט אז אלעס איז זיין טאטע? ניין, שטייט דאך בפירוש אין שלחן ערוך און אין גמרא. וואס מיינט איזהו כיבוד אב, מאכילו, משקהו, מכבדהו, כיבוד, ריכטיג מכבד איז אלעמאל די זעלבע פאראדאקס, אז איך בין דיך מכבד שטיי איך העכער דיר, יא? אויב דער זון איז מכבד זיין טאטע שטייט ער העכער די טאטע, יא? מי מי גורם למי, ווער שטייט העכער וועם, ווער איז מכבד וועם, אה, בן מכבד אב, נישט אב מכבד בן, בן מכבד אב. ווי נעמט די קינד די כבוד צו מכבד זיין די טאטע? אוודאי קען ער נישט, אוודאי ווען ס'איז טאקע א בעיבי קען ער נישט מכבד זיין די טאטע אויך נישט, יא? הגם א בעיבי האט אפילו נישט די ישות אפשר צו זאגן אז עס איז מיט אים, עס איז נישט דאס די ווארט. דארף דאך טראכטן אן אנדערע אן אנדערע וועג פון טראכטן. איז למשל למה הדבר דומה אז די זון איז מכבד זיין טאטע, למשל ער שטייט ער גייט אין ארבעט און ער געבט פאר די טאטע דו געבסט אלעס, נאכדעם בעט ער עס אים צוריק, נאכדעם באקומט ער עס פון אים, און אויב ער איז נישט מכבד זיין טאטע אויב ער געבט מאכט נישט קיין ברכות אנדערע ווערטער ער ארבעט נישט פאר זיין טאטע איז נישט מכבד אביו ואמו. האט נישט זיין טאטע וואס אים צו געבן, קען זיין ער קען נעמען אליינס, אבער דעמאלטס איז ער א גזלן, דעמאלטס ס'גייט נישט די די ארבעט נישט די וועלט אין די וועג ווי זי דארף ארבעטן, זי דארף דאך ארבעטן אז די טאטע איז פון אויבן און די זון איז פון אונטן, אבער די טאטע באקומט עס נאר פון די זון, דאס הייסט אין די סוף איז אתברכאן אבהן ובנין כולא כחדא, ביידע אין די זעלבע רגע, ווען איך געב א ברכה פאר די אייבערשטער געבט ער א ברכה פאר מיך, און אזוי זאגט ר' מניד דאס הייסט, כי מכבדי אכבד, דער רבי לערנט, ואברכה מברכיך, אז דו ביסט מיך מכבד בין איך דיך מכבד, אין אנדערע ווערטער ווייל אז נישט האב איך נישט מיט וואס דיך מכבד צו זיין, איז דאך דער יסוד, דאס איז דער סוד, מ'קען פרעגן אסאך קשיות ווי אזוי ס'קען זיין אבער אזוי איז די מעשה. און ווי זאגט די זוהר ווער ס'איז גענוג אין די שטיקל מאן דמברך לקודשא בריך הוא דער וואס ער געבט די ברכה פאר קודשא בריך הוא ער איז מתברך המברך יתברך ונטל חולקיה מאינון ברכאן בקדמיתא לכל עלמא לתתא וויבאלד דו האסט געגעבן דו האסט געברענגט די שפע פון העכער

אבער אנגעהויבן האט זיך עס נישט מיט דעם וואס ער שפילט די געים ריכטיג, פארשטייט אזוי ווי די זוהר זאגט, שטייט בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. די ערשטע שטיקל זוהר וואס לערנט אויף דעם, נאכדעם גייט ער אריין אין נאך אסאך זאכן וואס מ'וועט מוזן לאזן פאר א. פאר א צווייטע מאל, און דא איז אוודאי דא געוואלדיגע שוועריקייט אין דעם, און מענטשן גייען זיכער פרעגן אז וויאזוי קען זיין אזא זאך וואס דא דאך ספרים שאין להם אין להם חפץ אין להם טעם. איז אפשר נישט כ'בין נישט מסוגל צו אויסזאגן אלעס, זענען זאכן וואס דארפן בלייבן. און געבן ווערטער פאר זיי, געבן אותיות פאר זיי, אבער ס'קען בלייבן א א רידל אויסצופיגערן. און אין א געוויסע זין אלע מיני משלים, אלע מיני הסברים וואס מ'קען זאגן פאר דעם, געבן נישט ארויס די זאך וואס מ'פארשטייט ווען מ'פארשטייט עס.

ס'דא א פאראדאקס וואס מ'קען ווייזן באופן נפשי. זאג אז אחר ברכה איז עס שלך. ס'דא א מניעה, מיר זאגן על דרך עבודה אפשר קען מען עס רופן. א מענטש, אלעס וואס ער זאגט אז ס'איז מיינס אין א געוויסע זין, אלעס וואס ער פילט אויף דעם בעלות, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אין דעם אליין איז דא א מניעה פון פילן איינס מיט דעם, פון פילן אז ס'איז ריכטיג דיינס, אדער פון אנדערע ווערטער פון פילן אז ס'איז דיך, אז ס'איז מיך. קען זען די משל, די משל איז דאך אז יש לו מנה רוצה מאתיים, קען האבן א מענטש א גרויסע א גרויסע פאלאץ, ואין לו נחת רוח בעמלו, מען זעט עס כסדר, א מענטש א גביר האט געבויט שוין די גאנצע פאלאץ, מען האט שוין געפלאנט, און ער גייט עפעס אריין און יא ער איז צופרידן, נישט במנוחה, מ'האט נישט קיין מנוחה, מ'האט נישט קיין שבת, יא, האט נישט קיין, א גאנצע צייט אין ימות החול, פילט א גאנצע צייט אנקאמפליט, נישט גאנץ, נישט גאנץ אין דעם. און, כ'האב א גרויסע פראבלעם ווייל ס'איז נאכאמאל אין די חלום ווען מ'האט געטראכט פון די זאך. איז עס געווען געוואלדיג, איך גיי זיצן אויף מיין שטול אין מיין בנין, אין גרויס וואס מען האט געבויט מיט די שטענדעלער און מיט אלעס, און ס'איז אין די חלום מען זעט עפעס און די למעשה שטעלט זיך בכלל נישט אויס אזוי ווי די חלום. מען קען, אסאך מאל מענטשן רעדן וועגן דעם אז ריעליטי איז אלוועיס דיסעפוינטינג, ריעליטי איז נישט אלוועיס דיסעפוינטינג ווי זאכן וואס זענען דיינס באופן גשמי באופן פלייש אויף א פליישיגע אופן די דיינסקייט די דאס איז מיין הויז איז שוין דא א געוויסע מניעה ס'איז שוין אזויווי א מחיצה צווישן די אני פון די מענטש צווישן די עצמי פון די מענטש און די הנאה און די און די אין די שטוב אליינס, סא אמאל קען דאך זיין, מ'זעט דאך דאס בחוש, און ס'איז דאך אפשר מיינד באגלינג די קשיא, מ'טראכט זיך יא א לאגישע קשיא, עס קומט א גאסט אין א אזא שיינע פלאץ, און עס באלאנגט פאר איינעם, אסאך מאל דער גאסט ענדשויט עס אסאך מער ווי די בעל הבית, קענסט זאגן יא די בעל הבית דארף צאלן די בילס, סא יא, וואס איז מער טיפער פון דעם? פארוואס? ווייל די גאסט האט נישט די שטיקל איגו, די שטיקל וואס א גאנצע צייט שרייט עס ס'איז דיינס, און איגו איז א מורא'דיגע לחץ, א מורא'דיגע, פון דעם קומט טאקע ארויס, יא, איך דארף צאלן, איך דארף דאס, איך דארף, איך דארף, און ס'איז איך, און ס'איז איך. אסאך מאל, נישט אסאך מאל, אלעמאל.

דראפ די מחיצה של ברזל, דראפ די די ס'איז מיינס וואס שרייט די גאנצע צייט וואס לאזט נישט פשוט הנאה האבן פון די שיינע זאך וואס איז דיינס, דעמאלטס ווערט עס דיינס. און ס'איז א דבר פשוט, און מ'רעדט אסאך מאל וועגן דעם אין די וועג פון טון זאכן בתור משפיע נישט בתור מקבל, יא, מען לאדענט איין די געסט ס'איז שואינג אף וועגן, אויך איז דא אין דעם אזויווי א קליפ, נאר ווען ער רופט א געסט און ער שאוט, ס'איז שאואינג אף, ער ווייזט דיך, ער באווייזט דיך, דעמאלטס ענדשויט ער עס, אבער עס איז נישט נאר דעם, ווייל ווי לאנג איך שטיי דא און איך נעם, ס'איז דא עפעס א 'איך', וואס איך נעם, איך נעם אריין די שיינע בנין וואס איך האב זיך געבויט פאר זיך, ס'איז אלעמאל גאנץ א צוויי זאך, ס'דא מיך, ס'דא די שיינע בנין, ס'פיט נישט אריין א שיינע בנין, פארדעם די מחשבה איז בעסער, ווייל אין מחשבה איז אסאך, ס'איז אפשר נישט בשלימות, אבער די מחשבה איז אסאך בעסער צוזאמגעשטעלט, ס'איז אסאך בעסער, אסאך מער מיוחד די אני החושב מיט די מחשבה, מעשה איז אלעמאל אנדערש, און ממילא ווילאנג ס'איז דא אזוי ווי א אני וואס איז א. קוועטשט אויף דעם, ס'איז מיין, לאמיר, וויאזוי בייסט מען אזוי אריין אין דעם, אז פון דעם ווערט ערשט אלעמאל א מורא'דיגע טענשאן, א מורא'דיגע פראסטרעישאן, ווי וויאזוי בייסט מען אריין אין דעם מער. און דאס איז די טייטש אז לאחר ברכה איז הארץ נתן לבני אדם, דאס איז נישט קיין מדרש, דאס איז א מציאות. ווען מען זאגט א ברכה און ס'איז נישט נאר דאס אויף דעם, יא. לאחר ברכה איז דאך די טייטש נישט נאר אויף די בייס אויף די עפל וואס מען עסט, אויך די טייטש אויף די רעגנבויגן וואס מען זעט און אויף די כוואליעס וואס מען זעט, אויף די רוחות גדולות און אויף א זוועות ועל הברקים ועל ה, איינער גייט אין א ריזיגע בארג. און ווי לאנג אז ער זאגט נישט קיין ברכה איז ער נאך נפרד פון די בארג, איז די די יופי, די התפעמות, די שיינקייט, פון די בערג, פון די וואסער, פון די לבנה, פון וואס ס'איז, פיט נישט אריין אין אים, ווייל דו ביסט דאך אזוי ווי א מחיצה. די רגע וואס דו זאגסט, ברוך. אתה הוי"ה עושה מעשה בראשית. אה, יעצט האסטו אראפגענומען די די באטל שטאפער וואס לאזט נישט אריין די די בארג ביי דיך אינדערהיים, ביי דיך אין הארץ. יעצט הארץ נתן יעצט איז דיין בארג, ס'איז דיין בארג, קענסט עס פארקויפן פאר יענעם? ניין קענסט נישט פארקויפן. אבער ס'איז דיין בארג, ס'איז נישט, ס'איז דיינס אין די סענס וואס. די אני, אפשר איז נישט דא ממש אזוי אני, אבער אפשר א איידלער אני, איז איז מאוחד מיט דעם, ער קען עס ענדשויען, ער האט א געוואלדיגע קנין אין דעם, און דאס איז דער טייטש, און דאס איז. איין פאראדאקס וואס מען קען זעהן אין די ענין פון. אחר ברכה הארץ נתן לבני אדם זאגט דער ראדזינער רבי זאגט דא עס שטייט א גוזל א נו גוזל אביו ואמו יא און איך טראכט יעצט מ'דארף דאך פארשטיין די משל פון די פסוק וואס זאגט די וואס איז די משל אדער וואס איז אפשר די פשט הפסוק ס'איז דא א יונגל וואס ער גזל'ט פון זיין טאטע יא ער מיינט

וואס הייסט איך בעברית טייטש גוזל אביו ואמו איך האב לשמה, דאס הייסט ער איז א גזלן, ס'איז נישט אפילו א גנב, אפשר זיין טאטע אפילו זעהט אבער עפעס אזוי. אין אנדערע ווערטער וואס איז די ווארט פון דעם? און פון דעם האט די גמרא גענומען א דמיון פאר איינער וואס איז נהנה מעולם הזה בלא ברכה, דאס הייסט נישט דו ביסט א גנב, נישט ביסט געגאנגען צו א סטרעינדזשער, נישט פשט אז פאר מען מאכט א ברכה האט מען נישט געוויסט אז ס'איז דא א גאט, ס'איז א סטרעינדזשער, נישט געוויסט אז ס'באלאנגט פאר פאר עפעס חוץ פון דיך, כמשמע לן, דאס הייסט ס'איז דיין טאטע. נאר וויאזוי, ס'איז דא א ריכטיגע וועג וויאזוי א זון נעמט פון זיין טאטע, און די וועג איז אז ער געבט עס קודם צו אים. טאטי ס'איז דיינס, נישט ס'איז שוין מיינס און דעמאלטס איז א גזלן. טאטי ס'איז דיינס, יעצט געב עס צו מיך, דעמאלטס ווערט עס דיינס. ס'איז טאקע מסחר, דעמאלס איז טאקע אבער די טאטע מיט די זון צוזאמען, דאס הייסט איך בין איך האב עס געגעבן פאר דיך כאילו, איך האב עס מפקיר געווען פאר דיך, אפילו געגעבן ממש, און יעצט באקום איך עס פאר דיך. און דא זאגט די ראדזינער רבי, ס'שטייט נישט הגונב אביו ואמו, ווייל איר קענט מיינען, ס'איז אסאך מאל רעדט מען כאילו אזא שפראך, טרעפן אז די וועלט איז. איז גאט איז א סוד, מ'דארף זיין א גנב, וואס הייסט א גנב? א גנב ווייסט דאך הבא במחתרת, ער גייט ביינאכט, ער יא זאג מיר רוב גנבי ישראל, ווייל די אידן האבן ליב צו זוכן ביינאכט אונטער דער ערד, ער זוכט אים ביינאכט, ער זוכן אז ביסט א האסט נישט גענומען ביסט א גנב, האסט נישט אנערקענט אז ס'איז זיינס, ביסט א גזלן, ס'איז דאך קלאר אז ס'איז זיינס, דו נעמסט דאך אין בראד דעילייט נעמסטו. און וואס און וואס און אויב אזוי וואס דארף טון די ברכה? ניין די ברכה איז די טייטש אז דו געסט עס טאקע פאר אים. איך ווייס נישט אויב דאס אויב דאס די התבוננות איז גענוג צו פארענטפערן די די גאנצע פלא דא. אבער ס'איז א גענוג אויף צו ווייזן צו אביסל מפשט זיין אז מ'דארף גיין נאך א טריט וועגן דעם אבער איך וויל נישט מאריך זיין אויף אייביג. אבער ס'איז גענוג אויף מפשט צו זיין אביסל די אביסל מפשט זיין די מחשבה וואס דו קענסט זען וואס עס מיינט אז איך געב פאר דיך, וואס עס מיינט אז איך נעם עס צוריק צו זיך, און ווי אזוי די צוויי זאכן זענען בכלל נישט אזוי אנדערש, אנדערע ווערטער די וברכת את השם אלקיך וואס איז די עברי טייטש וואס איז. חלק פון ברכת הוויה, און די וברכת את, וואס דו, דו ביסט מברך את, נישט עפעס אזוי אנדערש, די מדרש, די חזל וואס האבן געזאגט אז די זעלבע זאך האבן גוט געוואוסט, נישט אזוי אנדערש, מען קען עס, עס זעט אויס פשוט ער קוקט אויף די זעלבע פיקטשער פון די צווייטע זייט, אבער עס איז נישט, נישט א אנדערע מעשה, עס איז די זעלבע מעשה. דעמאלטס קען מען זאגן וברכת את, אזוי ווי מען זאגט עס מיט, מיט הוויה אלקיך, על הארץ הטובה אשר נתן לך.